די גאלדענע טאפעטן. געווען איז דאס אין יאר, איך געדענק נישט אסטראנאמיש, ערגעץ וואו אין דער אומענדליכע צייט, אבער געאגראפיש דעפיניטיוו טלאמאצקי דרײַצן, דער פאראיין פון די ליטעראטן און זשורנאליסטן אין ווארשע. אין דעם פֿאַראיין, אין דעם היפּשלעך גרויסן זאַל און אַ פּאָר זײַטיקע צימערן, איז געווען אַן אייביקער יריד, וווּ מע האָט גאָר נישט פֿאַרקויפֿט חוץ ווערטער. דאָ איז געווען אַבסאָלוטע דעמאָקראַטישע אָרדענונג. נישט נאָר אַבסאָלוטע פֿרײַהייט פֿון וואָרט, נײַערט אויך פֿרײַהייט פֿון געשריי. דא האט מען געקענט ברענגען א בילד פון א לאנדשאפט, אדער א פארטרעט פון א בארימטן אידישן שרייבער, און עס אויפהענגען אויף א שטיקל ליידיגן פלאץ אויף איינער פון די ווענט. קיינער האט נישט נאכגעפארשט ווער עס האט דאס בילד אויפגעהאנגען, אבי דאס בילד האט געהאט טאלאנט. דא איז אויך געווען פרייהייט פון אויפהענגען בילדער. דא האט מען זיך געוויצלט מיט געלן הומאר, איבערגעכאפט די מאס, אבער נישט געקוקט אויף די אביסל צינישע וויצן, איז דא געווען אסאך אסאך הייליגע פיעטעט צו דער גרויסער אידישער ליטעראטור וואס האט אט דא געהאט איר וועלט-צענטער. אויף א וואנט איז דא געהאנגען א גרויסער יצחק לייבוש פרץ פארטרעט, גרעסער ווי לעבעדיג. דא שטייט פרץ ביי זיין שרייב טיש, אנגעשפארט אן דער טיש פלאטע מיט ביידע הענט, און קוקט אויף דעם אייביג טומלדיגן עולם מיט א סך ליבשאפט אבער נישט ווייניגער שטרענגקייט. אויף אט דעם בילד איז ער, ווי מען רופט אים, דער פאטער פון דער מאדערנער אידישער ליטעראטור. וועגן דעם מאלער פון דעם ריזן פארטרעט איז געווען א שקלא וטריא אן א סוף ווער עס האט עס געמאלן. דאס בילד איז מסתמא געמאלט געווען לויט א פאטאגראפיע. ווי עס זאל נישט זיין דאס בילד איז געווען אויסנאמליך געראטן און האט דאמינירט דעם זאל. You have reached the end of disc one.

דער פֿאַראיין איז געווען אַ פּאָר שריט פֿון די נאַלעווקעס, דעם סוחרישן ייִדישן וועלט-צענטער, לויט דער דינאַמישקייט זײַנער און נישט פֿון דער עשירות. איך וואָלט מיט דער פֿולער באַרעכטיקונג געקענט זאָגן, נאַלעווקעס, זכרונו-לברכה, אָדער עליו-השלום, האָט זיך אַזוי געמאַכט, אַז די ייִדישע זשורנאַליסטן און רעפּאָרטערן האָבן זיך געחבֿרט מיט די סוחרים פֿון די נאַלעווקעס,

אַפּעלבױם. אָבער דאָס אַלץ איז שױן געװען ממש נישט צו דערקענען, די פֿרעסקאָס פֿאַרשמירט און פֿאַרשטױבט און אַראָפּגעהאָנגען פֿון אַלע װינקלען, אָט אַזױ, װי זײ װאָלטן געװאָלט אַנטלױפֿן. איז אײנמאָל דער זשורנאַליסט מ. טעס. אריינגעקומען אין פאראיין מיט זיינעם א פריינט א סוחר, אן אינטעליגענטן, קינסטלעריש געשטימטן יונגן מאן. געזעצט זיך מיט זיין פריינט ביי א טישל און שטיל געשמועסט. ווער וואלט זיך געריכט אז דאס רעדן זיי וועגן גאלדענע טאפעטן? דער סוחר האט גע'טענה'ט אז עס פאסט אים גארנישט אז דאס פרץ-בילד אין זאל פון טלאמאצקע דרײַצן זאל דאמינירן ווענט מיט אראפהענגענדיקע גרויע טאפעטן.

לייטערס און פעק מיט סחורה, מען האט געריסן, געשטויבט, געמאסטן, און דערווייל זענען די פעק מיט סחורה געווען א רעטעניש, א מיסטעריע. אבער ווי לאנג קען אנהאלטן א סוד? איין טאג שפעטער און דער זאל האט אויפגעשיינט מיט דיקער גאלדענער לייוונט, דער זשורנאליסט און דער סוחר האבן לויט דער טראדיציע אין ליטעראטן פאראיין נישט געדארפט ביי קיינעם פרעגן, אביסל האט מען. ממש סימבאליש באצאלט, אזא גרויסע מתנה וואלט געווען אומגלייבליך, און א צו גרויסע מתנה וואלט מען אויפגענומען מיט חשד, און אט דאס איז די גאנצע מעשה. אזוי ווי איך בין אין יענע יארן געווען דער סעקרעטאר פון טלאמאצקע דרײַצן, האב איך, אויב דער זיכרון דינט, איינגעארדנט א היימישן אוונט מיט דאנק דעם אינטעליגענטן נדבן וואס האט פארוואנדלט גרויע פארצווייפלטע ווענט אין גאלדענע און האפערדיקע, אבער די צייטן האבן שוין דעמאלט געאטעמט מיט אימה, וואס פאר א טעם האבן גאלדענע טאפעטן אויף ווענט אונטער א ברענענדיקן דאך? אַ סך גיכער, ווי די פֿריִערדיקע טאַפּעטן-לײַוונט מיט האַנט-געמאָלענע פֿרעסקאָס, האָבן די גאָלדענע טאַפּעטן אָנגעהויבן פֿאַלן פֿון די ווענט און ווי זיך בעטן, לאָזט אַנטלויפֿן, לאָזט אונדז אַלע אַנטלויפֿן, אויך די ווענט, צו וועלכע מען האָט אונדז צוגעקלעפּט. און אָט דאָס איז די מעשׂה פֿון די גאָלדענע טאַפּעטן אויף טלאָמאַצקע דרײַצן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.